אזוי ווי ליידער די ביטערע פרשה איז שוין ארויס פון ראזענפעלד, מוז איך צולייגן א שטיקל אימערדזשענסי. בעלז האט מיך אפגעקאלט אז זיי האבן זיך געבראכן, זיי האבן געמאכט מצלמות, איבער הונדערט מצלמות אין די ישיבה, ס'איז דא הונדערט וואס מען זעט, און ס'איז דא הונדערט און פופציג באהאלטענע מצלמות, דאס איז אין בעלז קרית הערצאג, דאס איז דארטן די העדקווארטער פון בעלז. קודם האב איך א גרויסע הנאה אז בעלז האט זיך געבראכן, זיי האבן דאס געדארפט טון יארן צוריק, נאר ווי פלעגט דער ישועות משה זאגן, דער ישועות משה איז דער שווער פון דעם בערעלען דעם בעלזער, ער פלעגט זאגן ווען איך קום צוריק פון בעלז, פון ירושלים, דארף איך דריי וואכן בין איך קראנק, איך דארף האבן איך זאל מיך אפרוען, דאך אזא רשע, אזוי פלעגט ער אויף אים זאגן, ער פלעגט אויף אים זאגן די ארגסטע ווערטער, איז פארשטיי איך נישט וואס איז געווען דאס רשעות צו הרג'ענען בעלזער קינדער? וואס איז געווען דאס רשעות נישט צו מאכן מצלמות גראד? און וואס איז געווען דאס רשעות נישט אריינצולאזן די צוועלף צו די דרייצן מענטשן וואס אונז האמיר געהאט קעגן יעקב פירער? יעצט איז דא עלטערן וואס זענען ברוגז וואס מען לייגט אריין אין די שלאף צימערן פון די בחורים מצלמות, ס'איז די מורא'דיגע וויכטיגע זאך, מען לאכט זיך אויס היינט. יעצט, בעלז האט א פראבלעם, זיי זאגן אליינס אז יעקב פירער שפארט זיך איין מיט בחורים שעות. און ס'איז א גרויסער חורבן, אבער די טעות פון בעלז איז אז יעקב פירער גייט ווייטער מזנה זיין מיט בחורים, ער האט נאר א מעלה אז ער האט צוויי דירות לעבן בעלז וואס ער האט געקויפט פאר זיינע אלטע מיידלעך וואס זיי קענען נישט קיין כלה ווערן, און דארטן נעמט ער אויף בחורים, דארט האט ער געשטאכן א בחור אין אחור אריין, קודם האט ער אים געגעבן דארטן די זריקה פאר צוקער, ער האט דזשווענייל דייעביטיס, און נאכדעם האט ער אים געגעבן נעבעך די זריקה פון זיין ערוה אין יענעמ'ס אחור אריין. סאו איך וויל זאגן א זאך, די גאנצע ענין פון מצלמות איז גארנישט ווערט עניוועי, כ'על אייך מסביר זיין פארוואס, ווייל מ'נעמט אים ארויס א גאס אוועק, זיי האבן ווי צו גיין, די ערשטע זאך פאר מ'האט נאך געלייגט מצלמות האט מען געדארפט אראפלייגן די יסודות אז דאס איז א ישיבה פון קדושה וטהרה און דאס איז א ישיבה ווי מ'וועט נישט טאלערירן חאזעריי און אז א בחור וועט קומען פאראויס וועט מען אים אויסהערן. מען דארף האבן א מענטש אין יעדן מוסד פון בעלז וואס ער זאל אויסהערן טאמער איין בחור קאמפלעינט אויף א צווייטן. א בחור פאלט צו צו א צווייטן פאר גארנישט. אהרן מרדכי מענצער האט געכאפט די בעסטע בחורים פון בעלז ווייל קודם האט ער געלערנט מיט זיי נועם אלימלך, נאכדעם של"ה הקדוש און נאכדעם כתבי אר"י און נאכדעם האט ער מגלה געווען מיט צפונות. מען מוז זיך נעמען לערנען וועגן עניני קידושין, רעדן מיט די בחורים אפן, און אוודאי די מצלמות גייט צוהעלפן צו דעם, און נאך א זאך, יעדער ווייסט ווער דער חזיר איז, יעדער ווייסט, איך האב ענק געזאגט, די קינדער זאגן, וועסט אריינפאלן צו יענעם רעבן, יענער איז א טאטשער, זיי האבן נעמען, אין בעלז איך האב די ליסטע פון אלע חזירים, רוטנער, הערשל רוטנער האט מאנס געווען א בחור, און ער שרייט ער גייט פאר העלפ, און ער איז געבליבן א געטשיר, די מצלמות. איז ווי מ'זאגט די לעצטע זאך, מ'דארף קודם האבן א קאר, ס'דארף קאסטן זעכציג טויזנט שקל, און מ'דארף האבן א נהג, און נאכדעם דארף מען האבן געזאלין, די מצלמות זענען בסך הכל די געזאלין. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, ס'איז דא דער רובין געבט א הכשר אויף פארעמס, וועגן ס'זאל נישט זיין חלב שחלבו נכרי. בקיצור, איך בין געגאנגען דא אין אמעריקע אין א פארעם, און דער גוי האט מיר געוויזן אז כדי די מילך זאל זיין גוט, האמאדזשענייזד, האמאדזשענייזד מיינט אז ס'זאל זיך גוט אויסמישן, ס'זאל זיך נישט זעצן, די אזוי ווי די דיקיקייט לייגט מען אריין אביסל מילך פון א חזיר, פרעג איך נו וויאזוי טוסטו דאס, איז ער מיר מסביר ער האט א גאנצן בערל פון מילך פון א חזיר און ער האט אזא שמאטע וואס ס'ווייקט עס און ער ווישט אויס די קאנעס מיט דעם. איז קיינער זעהט נישט אז ער האט עפעס אריין געלייגט און קיינער ווייסט נישט וואס די מילך פון די חזיר איז דארט מען מיינט ס'איז געהעריגע מילך און ער ווייזט מיר ס'איז דא א פארמערס אלמענעק אז דאס האט מען שוין געמאכט יארן יארן לאנג דאס גייט שוין צוריק אפאר הונדערט יאר סאו זיצט דער משגיח פון רובין אויף די ווידיאו און ער זעהט וואס זעהט ער? זעהסט א חזיר? נאאא! אה, דארט איז שוין דא מילך וואס דאס קומט פארטיג. די גאנצע ווידיאוס די מצלמות העלפן נאר ווען דער בחור האט יראת שמים און די ישיבה איז געבעיסט אז דאס איז קדושה וטהרה און דעמאלטס ווען מען טאטשט א בחור גייט ער גראד פארציילן. אבער אז דו האסט נישט קיין בעיס האסט אריינגעלייגט מצלמות? וואס האסטו אויפגעטון?

צו וויסן צו ס'איז אמת צו נישט. אונז האבן א פראבלעם ס'דא מענטשן וואס זענען אנטאטשעבל זענען נישט טאטשעבל און דעמאלטס גייען מיר אונז ליידן. סאו די מצלמות גייט זיין מיט איין דריק פון א באטן געט זיך אלעס א מעק אויס ווען די fbi קומט באקוקן דא גרויסע קאמפאניס וועגן טעקס איוועיזשן אנדערע זאכן האבן זיי א ספעשל באטן יעדע קאמפיוטער אין די גרויסע קאמפאניס האט א ספעשל באטן מ'זאגט דעם איינגעשטעלטן בטעות געב א שטופ דעם באטן ווען זיי קומען אריין און נאכדעם קענסטו משה זוכן. איז אלעס אויסגעמעקט, ס'מעקט עס אזוי אויס אז מ'קען עס אפילו נישט צוריק עפענען תחיית המתים, דאס איז אלס, ס'איז די פאליס און גנב סיטשועישאן, סאו דו האסט א פראבלעם אז מ'האט אריינגעלייגט מצלמות, מיינסטו אז דאס גייט סעטלען די זאך? דאס איז גארנישט, דאס איז נאר אויף אזויפיל אז א בחור וועט נישט אריינקריכען א צווייטנס בחור אין בעדרום, מער פון דעם איז עס נישט. איך געדענק ביי אונז אין ישיבה ווען איך האב געלערנט אין וויזשניץ איז געווען א בחור וואס האט ליב געהאט צו לערנען מיט שוואכערע בחורים און ער פלעגט זיך אריינשטופן זיינע פיס די טישן זענען געווען איינס קעגן אנדערן ס'הייסט ס'איז געזעסן א בחור קעגן חבר וועגן דעם האב איך זייער ליב אין ישיבות אזוי ווי למשל אין סענדז סטריט האט מען געלערנט איינער לעבן אנדערן און עם כל זה איז געווען איינער וואס האט אנגעכאפט איך געדענק איינמאל אינמיטן לערנען האט זיך אויפגעשטעלט א בחור און דערלאנגט א פראסק פאר א צווייטן קומט צו דער ראש ישיבה ר' נתן יוסף וואס איז דאס געווען זאגט ער ער האט מיך געטאטשט ווי מען טאר נישט. אבער ווען מען זיצט איינער קעגן אנדערן איז אונטערן טיש, שטופט ער זיך אריין זיין פיס צווישן יענעמ'ס פיס ביז ער מאכט אים קישוי אבר און נאכדעם שפילט ער זיך. א מצלמה וועט נאר העלפן ווען דער עולם איז אויסגעשטעלט די געזעצן, די רולס אויף די ישיבה, און נאר דעמאלטס וועט עס העלפן, און טאמער איז דאס נישט אזוי אויסגעשטעלט קענסטו ביז מארגן האבן מצלמות. דאס וועט גארנישט העלפן, די מצלמות איז מורא'דיג גוט און כ'האב הנאה אז דער גראבער בעלזער דער וויאזוי רופט מען אים רשעות משה געזאגט ווען איך קום אהיים פון דארט בין איך קראנק אפאר וואכן ער איז א רשע האט ער געשריגן אויף אים ער האט נאר צעהרג'עט זיין ווייב ער איז נישט געווען קיין נארמאלער מענטש אים האט נארמאל געמאכט צוויי זאכן דאס אז ער איז געווארן עלטער און די צווייטע זאך האט אים נארמאל געמאכט דער חרם וואס מ'האט אויף אים ארויסגעגעבן דער עולם האלט ס'איז געווען א שלעכטע זאך כ'האלט ס'איז געווען די בעסטע זאך דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו זעהן אז ער איז נישט גאט ברוך הוא אליין. ער איז בסך הכל א מיטגליד אין ירושלים ענד דעטס איט. איז קאלן זיי מיך יעצט אפ פון בעלז מ'האט זיך געבראכן, ראזענפעלד'ס פרשה מ'האט אריינגעלייגט הונדערט מצלמות נאך הונדערט פופציג באהאלטענע מצלמות. די אלע זאכן דארף מען וויסן ווער האט עס באקוקן, ווער האט עס קענען אויסמעקן, און אויב מ'וועט כאפן א ר' מרדכי'לען ארומטרענען צו מ'וועט עס אויכעט אריינשטעלן. נישט וואס איך ווייס אז היינט טרענט ער ארום אבער ער איז א אנגעטרענטער אפגע'חזר'טער מענטש. דעם רב'ס רעכטע האנט. רינגל האט מיט אים געשטופט אין ישיבה, אונז ווייסט מיר אלעס, אונז האמיר די היסטערי, און רינגל קען מען גארנישט טון ווייל ער ווייסט צופיל סודות, ער ווייסט ווען די רב דאווענט יא מיט מנין און ווען נישט, און ווען די רב דאווענט אינגאנצן נישט, און ווען ער איז דיפרעסט, און ווען ער איז משוגע, און ווען ער איז אנגעצויגן, עניוועי, כ'האב א מורא'דיגע הנאה אז זיי האבן זיך געבויגן, און איך האלט אז ביאן זאל עס אויך טון, ביאן יו אר אין פאר א ביג ביג סורפרייז וואס גייט יעצט ארויסקומען אויף ענק. ווייל אויף די פרשה ארבעט מען פיר יאר, איך בין געווען פיר יאר צוריק אין ארץ ישראל און איך האב געשיקט שלוחים צום רב, רב, דער תלמוד תורה אין תל אביב איז א חאזערייקע, דער רב האט זיך אויסגעלאכט, היינט קומט יעדער פאראויס. ש, דאס איז געווען אן עמורדזשענסי אז ס'רוקט זיך פאראויס, אבער מען דארף וויסן וויאזוי עס צו רוקן, ווייל נישט אז די הנהלה זאל ווייטער זיין בעלעבאס.